מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף קי"ב עמוד ב'. די גמרא גייט ווייטער ארומרעדן דעם נושא וואס זאכן וואס די רביס האבן געזאגט פאר זייער תלמידים צו פאר זייער קינדער. איז לאמיר אנהייבן דריי שורות פון אויבן. ארבעה דברים צוה רבינו הקדוש את בניו. פיר זאכן האט רבינו הקדוש מצווה געווען זיינע קינדער. די ערשטע זאך איז אל תדור בשכנציב, גיי נישט וואוינען אין די שטאט שכנציב, משום דליצני הוו, וויבאלד די מענטשן דארט זענען ליצנים, ומשכי לך בליצנותא, זיי וועלן דיך מיטשלעפן מיט זייער ליצנות, וועסט נאר ליידן דערפון. די צווייטע זאך איז, ואל תשב על מיטת ארמית, גיי דיך נישט זעצן אויף א גוי'שע בעט. איז איכא דאמרי דלא תיגני בלא קרישמע, זאלסט נישט גיין שלאפן אנע קרישמע, לייג דיך שלאפן ווי א איד, א איד פאר ער לייגט זיך שלאפן, גייט זאגן קרישמע, מאך א שטיקל חשבון הנפש, איז גיי שלאפן ווי א איד, גיי נישט שלאפן ווי א גוי. ואיכא דאמרי איז דא אנדערע וואס זאגן, דלא תינסב גיורתא, זאלסט נישט חתונה האבן מיט א גיורת, כאטשיג זי איז א ערליכע פרוי, אבער למעשה די קינדער וואס קומען ארויס, די בלוט, די גוישע בלוט ליגט נאך אלץ אינעווייניג. צו אנדערע ווילן זאגן די קינדער האבן נישט קיין זכות אבות, איז מיט קיין גיורת זאלסטו נישט חתונה האבן. ואיכא דאמרי איז דא אנדערע וואס זענען מסביר, ארמאית ממש, אז ער האט געהייסן גיי נישט זיצן אויף א גוי'שע בעט, ומשום מעשה דרב פאפא, און וועגן די מעשה פון רב פאפא. רב פאפא האט געהאט א מעשה אז ער האט פארבארגט געלט פאר א גוי'טע, און זי האט אים געשלעפט, איך גיי צאלן, איך קום, איך גיי. איז איין טאג זאגט רב פאפא, איין מינוט, דו מוזט מיך צאלן. זאָגט אים, זאָגט אים די פֿרױ, יאָ, איך האָב די געלט, קום צו מיך אַהײם און איך װעל דיר באַצאָלן די געלט. איז זי געגאַנגען, האָט גענומען איר זון און האָט אים געהרגעט. זי האָט אים געלײגט אונטער אַ בעט, און װען רב פּאָפּא קומט אַרײַן צו בעטן דאָס געלט, זאָגט זי אים, זעץ דיך אױפֿן בעט, איך קום שױן, איך װעל ברענגען דאָס געלט. רב פּאָפּא זעצט זיך אַראָפּ דאָרטן, און זי קומט צוריק און הײבט אָן מאַכן קולות, מײַן קינד איז געלעגן דאָ, דו האָסט אים געהרגעט, געמאַכט אַ גאַנצע בילבול אױף רב פּאָפּער, און רב פּאָפּא געדאַרפֿט אַנטלױפֿן. איז פאר דעם זאגט ער, אויף א גוי'שן בעט גיי נישט זיצן דארטן, ומשום מעשה דרב פאפא. און אוודאי קען מען נישט זאגן אז רבי האט געזאגט משום מעשה דרב פאפא, ווייל רב פאפא האט געלעבט אסאך שפעטער. נאר רבי האט שוין פארשטאנען וואס קען געשען, האט ער אים געווארנט, אויף א גוי'שע בעט זאלסט נישט זיצן. און ווי די גמרא לייגט צו, ומשום מעשה דרב פאפא זעהסטו טאקע אז ס'איז געשען אזא סארט מעשה. די דריטע זאך איז, אל תבריח עצמך מן המכס, אנטלויף נישט פון קיין טעקס, דילמא משכחי לך, ווייל טאמער מ'עט דיך כאפן, ושקלי מנך כל דאית לך, מען וועט צונעמען פון דיך אלעס וואס דו האסט. די פערדע זאך איז, אל תעמוד בפני השור בשעה שעולה מן האגם שטעל דיך נישט פאר א אקס, נאכדעם וואס ער קומט ארויס פון עסן, ער איז געווען יעצט אין פעלד, ער האט געגעסן, געב אכטונג פון אזא שור, פארוואס מפני שהשטן מרקד בין קרניו, דער שטן, ער איז משוגע יעצט, ער שפירט זיך גוט, ער איז אין א גוסטע, ס'גייט אים גוט, ער האט גוט געגעסן יעצט, זאלסטו וויסן ער איז געפערליך און גיי שטיי נישט לעבן אים. אמר ר' שמואל, זאגט שמואל, בשור שחור, דאס איז אלעס געזאגט געווארן ביי א שווארצע אקס, און ביומי ניסן, און אין ניסן, ווען אלעס וואקסט, די שור פרייט זיך, איז אין א גוטע מוד, דעמאלס דארפסטו אכטונג געבן פון אים אז ער זאל נישט שטויסן. תני רב אושעיא, מרחיקין משור תם חמישים אמה, משור מועד כמלא עיניו. זאלסטו וויסן פון א שור תם דארף מען אוועק גיין פופציג אמות, אבער א שור מועד, איינער דו ווייסט אז ער קען שטויסן, האט שוין א גוטע רעקארד אז ער שטויסט, זאלסטו וויסן כמלוא עיניו דארף מען אוועק גיין פון אים. תנא משמיה דרבי מאיר, ריש תורא בדיקולא, אפילו דו האסט א שור וואס זיין קאפ ליגט אים אינעם עסן, ער זיין קאפ איז ממש אין א קארב און ער עסט דארט און ער איז ביזי, נאך אלץ זאלסטו וויסן, סק לאגרא, אנטלויף אויפן דאך, ושדי דרגא מתותך, און נעם אוועק די לייטער וואס ליגט דארטן, ווייל דער שור איז דיך נאכדעם מסוגל נאכצולויפן, איז אפילו דו מיינסט אה, ער איז ביזי, ער עסט יעצט, ער איז באשעפטיגט, זאלסטו וויסן ניין, אנטלויף פון אים, און אפילו די לייטער מיט דעם וואס דו ביסט אנטלאפן, דאס זאלסטו צונעמען. אמר רב זאגט דער רב, ניזהא דתורא, הן הן, אז דו ווילסט רעדן צו דעם שור, דו ווילסט אים אביסל געבן א שטופ זאל בעסער ארבעטן, זאל אוועק גיין פון דיך, וועלכע ווערטער זאלסטו נוצן, הן הן. ווי דער רשבם זאגט, ערשט פשט אז ס'איז א לחש, נאכדעם זאגט ער ניין, נישט קיין לחש, נאר אז דו ווילסט אונטערטרייבן דעם אקס, די ווערטער וואס דו זאלסט נוצן איז הן הן. ניזהא דאריה, פאר א לייב, וואס די ווערטער, זה זה, ניזהא דגמלא, פאר א גמל, איז דא דא, ניזהא דארבא, אז דו האסט פון א שיף די מאטראזן, צו די שיפס קאפיטאן, זאלן בעסער ווארפן די שטריק, זאל קענען בעסער אריין ברענגען דעם שיף אריין אין פארט אריין, וואס די ווערטער וואס מען זאל זאגן, איז הילני הייא הילא והילוק הוליא.

איז מאן דגני אמשכא דצלא, איינער וואס גייט זיך לייגן שלאפן אויף א עור, אויף לעדער וואס איז נאך נישט אינגאנצן באארבעט, דאס הייסט דו גייסט אריין אין א געשעפט ווי דארטן באארבעט מען עור און דו לייגסט זיך שלאפן אויף דעם, זאלסטו וויסן דאס איז מסוגל צוצוקומען צו צרעת. דאג, וואס מיין איך צו זאגן מיט א פיש? מיין איך צו זאגן בשיבוטא ביומי ניסן, ס'איז א גרויסע פיש וואס האט געהייסן שיבוטא, עס איז צו עסן יומי ניסן, קען מען צוקומען דורכדעם צו צרעת. כוס? וואס מיין איך צו זאגן מיט דעם? שיורי כסא דהרסנא, דו האסט די געפרעגלטע פיש וואס מ'האט געמאכט אין מעהל, די איבריגע אויל אז דו גייסט עס טרינקן, זאלסטו וויסן קענסטו צוקומען צו צרעת. חמין? וואס מיין איך צו זאגן מיט דעם? חמימי דחמימי ומשדרו ליה עילויה, א מענטש וואס גיסט איבער זיך, איבער זיינע פיס, איבער זיין באדי גיסט ער איבער הייסע וואסער, און ער טוט עס צופיל מאל, זאלסטו וויסן קען מען צוקומען צו צרעת פון דעם. ביצים, וואס מיין איך צו זאגן מיט דעם? מאן דמדרך אקליפים, אקליפים, איינער וואס גייט איבער קליפים, איינער וואס גייט איבער שאלעכץ פון אייער, זאלסטו וויסן קען מען צוקומען צו דעם צו צרעת. כינים לבנים, מיין איך צו זאגן אז מאן דמחוור לבושיה, איינער וואס האט לייז אויף זיינע קליידער און ער וואשט זיין קלייד, אבער ולא נטיר ליה תמניא יומי, און ער גייט נישט ווארטן אכט טעג און שפעטער טוט עס אן, נאר גלייך והדר לביש לה, גלייך נאכן וואשן גייסטו עס צוריק אנטון,

אַ קאַץ, זי קען זיך קריגן מיט אַ שלאַנג, און זי וועט הרגענען דעם שלאַנג. ואכיל ליה, און זי וועט אויפֿעסן דעם שלאַנג. אָבער זאָלסטו וויסן, ואית ביה בחיויא גרמי קטיני, דער שלאַנג האָט אין זיך אַזעלכע קליינע ביינער, ואי יתיבֿ לה גרמא דחיויא אַכּרעיה, און טאָמער אַזאַ ביין ליגט אַרום, און דו וועסט אַרומקומען אָן אַ שיך דאָרטן, און ס'וועט אַרײַנגיין אויף דײַן פֿיס, לא נפֿיק, וועסט נישט קענען אַרויסנעמען פֿון דאָרטן. ואסתּכּן ליה, און וועסט אַרײַנקומען אין אַ מצבֿ פֿון סכּנה. איז וועגן דעם אז דו ביסט אין א שטוב וואס נישט דא דארטן קיין אז ס'איז דא דארטן א קאץ זאלסטו מאכן זיכער דו גייסט דארטן נאר מיט שיך. איכא דאמרי, איז דא אנדערע וואס זאגן ביתא דלית ביה שונרא, א שטוב וואס האט נישט קיין קאץ דארטן, לא ניעול ביה איניש בהכרא, זאלן מענטשן נישט אריינגיין דארטן ווען ס'איז טונקל. מאי טעמא, ווייל דילמא מיכריך ביה חויא, ווייל ס'קען זיין אז ס'דרייט זיך דארטן א שלאנג און זי וועט ארויפקריכן אויף דיר, ולא ידע אז דו וועסט נישט וויסן, און מסתכן, און דו קענסט אריינקומען אין א מצב פון סכנה. זאגט די גמרא ווייטער, ג' דברים צוה רבי ישמעאל בן רבי יוסי את רבי', דריי זאכן האט מצוה געווען רבי ישמעאל בן רבי יוסי רבי'ן, און זאגט אים אזוי, אל תעש מום בעצמך, מאך דיך נישט קיין אייגענע מום, וואס איך מיין צו זאגן איז אזוי, מאי, וואס מיינט ער צו זאגן? זאגט ער אזוי, לא תיהוי לך דינא בהדי תלתא, גיי נישט נעמען דריי מענטשן אין בית דין, פארוואס? דחד הוי בעל דינך, ותרי סהדי, אז דו גייסט נעמען דריי מענטשן דין תורה, איז פון די דריי, זיי האבן דאך גארנישט צו דערלייגן, איז גייען זיי אפמאכן אזוי, צוויי פון אונז וועלן גיין זאגן עדות, און איינער פון אונז וועט ווערן דער נתבע, קומט אויס אז דא גייען מיר זאגן פאלשע עדות און דו וועסט פארלירן, איז פארדעם גיי נישט נעמען אין בית דין דריי מענטשן אויפאמאל. נאך א זאך, ואל תעמוד על המקח בשעה שאין לך דמים, וועסט אריינגיין אין א געשעפט, עסט דיך נאכפרעגן אויף א פראדאקט, ווי אזוי ארבעט עס, פארוואס, פארווי, פארווען, און סתם דו ווייסט קלאר דו האסט נישט קיין געלט, זאלסטו וויסן ערשטנס ביסטו א גנב און נעמסט צו יענעמס צייט, און צווייטנס, אנדערע מענטשן וועלן קומען דארטן, זיי וועלן זען אז דו וועסט עס קויפן, און זיי עס נישט קויפן, וועט יענער האבן א פארלוסט דערפון. איז פארדעם זאלסטו וויסן אל תעמוד על המקח בשעה שאין לך דמים. די דריטע זאך איז, אשתך טבלה, טאמער דיין פרוי האט זיך גע'טובל'ט היינט, אל תזקק לה לילה ראשונה, די ערשטע נאכט, גלייך די נאכט פון די מקווה זאלסטו נישט זיין מיט זי צוזאמען. אמר רב זאגט אבער רב ובנדה דאורייתא, דאס איז דווקא אין אלטע צייטן וואס מ'האט געהאלטן נדה דאורייתא, דאס הייסט אזוי, מדאורייתא א פרוי זעט דם נדה ווערט זי טמא פאר זיבן טעג, איז ווי לאנג אויפן זיבטן טאג איז זי ריין, איז ביינאכט קען זי גיין אין מקווה. אויך די הלכה, איז לאמיר זאגן אויפן זיבטע טאג האט זי נאך געזען דם, אבער דורכן טאג אדער ביז אהן ביינאכט איז זי געווען ריין, איז דעמאלטס קען זי ביינאכט גיין אין מקווה, כאטשיג באמת וואס היינט אינדערפרי האט זי נאך געזען דם. איז אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן אז ס'איז געווען אזא מצב, אויפן זיבעטן טאג האט זי נאך געזען דם, איז די ערשטע נאכט די נאכט פון די מקווה זיי נישט צוזאם מיט זי, פארוואס? הואיל והוחזק מעיין פתוח, וויבאלד למעשה היינט האט זי נאך געזען דם, איז דאך דא עפעס א צד צו זאגן אז די מעיין איז נאך פתוח, און פארדעם דילמא משכה זיבה, וועט זען נאכאמאל דם, עס וועט נישט זיין קיין נדה אבער ס'וועט זיין א פראבלעם פון זיבה, עסט האבן א פראבלעם. איז פאר דעם די ערשטע נאכט, די נאכט וואס זי האט זיך גע'טובל'ט, זאלסטו נישט זיין מיט זי צוזאמען. דערציילט די גמרא שלשה דברים ציווה רבי יוסי ברבי יהודה את רבי, דריי זאכן האט ער אים געהייסן את רבי, די ערשטע זאך איז, אל תצא יחידי בלילה, גיי נישט ארויס אליינס ביינאכט, זאלסט וויסן ס'א מקום סכנה, גיי נישט ארויס אליינס. די צווייטע זאך איז, ואל תעמוד בפני הנר ערום, אן קיין קליידער זאלסט נישט שטיין פאר א לעכט. און די דריטע זאך איז, ואל תכנס למרחץ חדש, גיי נישט אריין צו א פרישע, א נייע בית מרחץ, שמא תפחת, קען זיין די ערד דארט וועט צוזאמפאלן, ס'איז אלעס ניי, ס'איז שווער פון די וואסער, און דו פארשטייסט נישט, איז יא גוט געבויט, נישט גוט געבויט, איז גיי נישט אריין אין אזא נייע בית המרחץ. עד כמה ביז ווי לאנג? אמר רבי יהושע בן לוי, עד י"ב חודש ביז צוועלף חדשים. איז האבן מיר פריער געלערנט ואל תעמוד בפני הנר ערום, זאגט די גמרא אזוי, דתניא מיר האבן געלערנט העומד בפני הנר ערום הוי נכפה, איינער וואס שטייט אן קיין קליידער פאר א נעכט פאר א לעכט קען ער צוקומען צו עפילעפסי, און אויכעט והמשמש מטתו לאור הנר, איינער וואס איז משמש מטתו לאור הנר, הויין לו בנים נכפין, קען אויך צוקומען אז זיינע קינדער זאלן זיין קינדער וואס האבן עפילעפסי.

ולא אמרן אלא דגני להדי כרעיה, דאס איז דווקא טאמער די קינד ליגט אויפן זייט פון די פיס, אבל גני להדי רישיה, אבער אויב די קינד ליגט לצד פונעם קאפ, דעמאלס לית לן בה, נישט דא דעם פראבלעם. ולא אמרן אלא דלא מנח ידיה עילויה, אפילו די די קינד ליגט אויפן זייט פון די פיס, און די קינד איז ווייניגער ווי א יאר אלט, דאס איז דווקא ווען איז די פראבלעם טאמער לייגסט נישט ארויף דיין האנט אויפן קינד, אבל מנח ידיה עילויה, אבער טאמער לייגסטו ארויף די האנט אויפן קינד, לית לן בה איז נישט דא דעם פראבלעם. האט מען פריער געלערנט, אל תצא יחידי בלילה, גיי נישט ארויס אליינס ביינאכט. זאגט די גמרא אזוי, דתניא מיר האבן געלערנט, לא יצא יחידי בלילה, א מענטש זאל נישט ארויס גיין אליינס ביינאכט, לא בלילי רביעיות, נישט מיטוואך, ולא בלילי שבתות, און נישט שבת ביינאכט. פארוואס? מפני שאגרת בת מחלת, ס'איז א נאמען פון א שד, היא, זי, ושמונה עשרה ריבוא של מלאכי חבלה, און נאך הונדערט אכציג טויזנט מלאכי חבלה, יוצאין גייען ארויס, וכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו, יעדער איינער האט רשות, גייטס אויפן וועלט און דו קענסט מאכן וואס דו ווילסט דארטן, מען געט דיך רשות צו טוען וואס דו ווילסט, איז פארדעם מיטוואך נאכט און שבת נאכט זאל מען נישט ארויסגיין. דערציילט די גמרא אז מעיקרא הוה שכיחא כולי יומא, אין אנהייב באמת איז דאס געווען כולי יומא, א יעדן טאג האט מען געדארפט אכטונג געבן, זונטאג, מאנטאג, נישט נאר מיטוואך און שבת, נאר יעדן טאג פון די וואך האט מען געדארפט אכטונג געבן נישט ארויסצוגיין אליינס אויפן נאכט. אבער זימנא חדא פגעה ביה בר' חנינא בן דוסא, איינמאל האט די מחלת זי האט אים געטראפן ר' חנינא בן דוסא, אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, אי לאו דמכרזן עלך ברקיע, טאמער נישט אז מען רופט אויס אין הימל, הזדהרו געטס אכטונג בחנינא ובתורתו, געטס אכטונג פון חנינא מיט זיין תורה, סכנתיך, וואלט איך דיך אריינגעלייגט אין א מצב סכנה, אזוי געט זי אים א זאג. אמר ליה, איז רבי חנינא נעמט די מצב און ער נוצט עס אויס, און ער זאגט זי אזוי. אי חשיבנא ברקיע אז איך בין אזוי חשוב אין הימל, דאס הייסט מען רעדט פון מיך, און מען זאגט אויף דיך גיי נישט שעדיגן רבי חנינא, אויב אזוי גוזר אני עליך, בין איך גוזר אויף דיך, שלא תעבורי בישוב לעולם, זאלסט מער נישט אריין קומען אויפן וועלט, דריי דיך נישט דארטן ווי מענטשן דרייען זיך, דו האסט גארנישט פארלוירן מער אויף דער וועלט, איך בין גוזר אויף דיך, איך וויל זאלסט מער נישט אריין קומען אויפן וועלט. אמרה ליה האט זי געבעטן צו אים און האט אים געזאגט, במטותא מינך, איך בעט פון דיר, שבק לי רווחא פורתא, לאז מיך עפעס פלאץ, דאס הייסט, געב מיך עפעס א טשאנס, ערגעץ וויל איך יא זיין איך קען אריין קומען אויפן וועלט. שבק לה ליל שבתות וליל רביעית, האט זי געזאגט ווייסט וואס, ליל רביעית מיט ליל שבתות, דעמאלטס מעגסטו יא נאך אריין קומען אויפן וועלט. דערציילט די גמרא אבער, ותו חדא זימנא פגעה ביה באביי, דאס איז אמאל געווען וואס די מחלת האט אנגעטראפן אביי, אמרה ליה האט זי געזאגט צו אביי, אי לאו דמכריזי עלך ברקיע, ווען נישט אז מען רופט אויס אין הימל אויף דיך, הזהרו בנחמני ובתורתו, גיבטס אכטונג פון נחמני, ס'איז געווען א ניק נעים פון אביי און זיין תורה, הוה סכנתיך, וואלט איך דיך אריינגעלייגט אין א מצב פון סכנה. איז אביי ווייטער גענוצט דעם מאמענט און האט אים געזאגט אמר לה האט ער געזאגט צו זי, אי חשיבנא ברקיע, אז איך בין אזוי חשוב אין הימל, מען רעדט פון מיך, מען געבט דיך, מען געבט דיך אינסטראקשען, מען זאגט געב אכטונג פון אביי, זאלסטו וויסן גוזרני עלייכי, מאך איך א גזירה אויף דיר, שלא תעבורי ביישוב לעולם, זאלסט מער נישט אריינקומען אויפן וועלט, אפילו דו האסט באקומען רשות פאר מיטוואך און שבת, איך בין גוזר אויף דיר זאלסט בכלל מער נישט אריינקומען אויפן וועלט. פרעגט די גמרא, אמינא דהא קא חזינא דעברה, אבער למעשה זעט מען דאך יא אז זיי קומען נאכאלץ, און מען זעט נאכאלץ מענטשן ווערן געשעדיגט, אויף דעם זאגט די גמרא, אמרי הני גזייתא נינהו, דאס איז נישט אז אלע הונדערט אַכציק מלאכים, הונדערט אַכציק טויזנט מלאכי חבלה קומען אריין אויפן וועלט, נאר וואס, דאס זענען די וואס דרייען זיך אין די ליידיגע פלעצער, ביי די כרמים, ביי די וויינגארטענעס, ביי די פעלדער, דארטן קענען זיי זיך דרייען, דארט ווי מענטשן זענען נישט. אבער דשמטי סוסיא וואס זיי האבן געהאט אז זייער פערד איז געווארן פארלוירן, ואתו דברי להו קומען זיי אריין צו אונז ביי די ישוב ווי די מענטשן וואוינען, צוריק צו ברענגען און צו זוכן זייער פערד. איז פאר דעם מאכט זיך אמאל אז איינע פון די שדים דרייען זיך ארויס צווישן מענטשן, און פאר דעם ווערן מענטשן טאקע געשעדיגט, אבער צו זאגן אז אלע הונדערט אַכציק טויזנט מלאכי חבלה קומען אריין און זיי האבן רשות צו טון וואס זיי ווילן דאס האט זיך געענדיגט נאכדעם וואס מען האט געזען די מעשה מיט רבי חנינא בן דוסא און מיט אביי וואס זיי האבן געהייסן אויף די שדים.